בית חלקים משיחת יו"ד שבט תשכ"ב. אט א דאס וואס דעם רעבן דעם שווער רופט מען אן בשם נשיא איז דאך דאס ניט א ענין פון מליצה בעלמא נאר ווי גערעדט פריער די אלע חילוקים דאס איז אנגענומען על ידי כמה וכמה מישראל ניט נאר אט די וואס אט זיינען געווען חסידיו בחייו בעלמא דין אפילו ניט נאר דורך די וואס האבן געלערנט תורתו צי בחייו צי לאחרי הסתלקותו לאחרי משך חייו בעלמא דין, נאר אפילו די וואס זיי מאיזה סיבה שתהי' זיינען זיי נאך דערוויילע ניט אין דער דרגה, איז אויך דא בריוו און ענין דברים שבעל פה וואס זיי האבן אויף אים ארויפגעלייגט דעם נאמען.

אדער על דרך זה א תלמיד חכם שבעיר, און וויבאלד אז ער האט אזוי געשריבן ווערט עס א ענין אין תורה אז אט אזוי איז שם העיר וואס דאס איז נוגע צום קי צו דעם תוקף השטר אז דער שטר זאל האבן א תוקף.

אדער בשעת הלווייתו איז דאך דא א חילוק ווי דער דין איז פון א נשיא און ווי דער דין איז פון ניט קיין נשיא, איז דאך ידוע די הוראה בזה אז דא איז געווען די הנהגה בעת ההלוויה און על דרך זה ביי נשיאים שלפניו וואס ער איז דער ממלא מקומו איז אויך געווען באופן וואס דאס איז דער דין אין שלחן ערוך א הנהגה מיט א נשיא בישראל. וואס דער ענין פון א נשיא איז דאך ווי ער זאגט אין קהלת יעקב פון דעם בעל פון בעל פון המחבר מלא הרועים וואס ער איז דאך א מקובל און אנגענומען סיי ביי חסידים סיי ביי ניט חסידים שרייבט ער אין זיין ספר קהלת יעקב א נשיא איז א ראשי תיבות ניצוץ של יעקב אבינו.

וואס דערפאר איז בשעת איז געווען דער ענין פון היפך העלי' פון אדם הראשון האט עס גע'פועל'ט אין אלע נשמות הבאים שלאחריו, דערפון איז אויך פארשטאנדיג אז דאך מרובה מדה טובה ממדת פורעניות א יעדער עלי' וואס איז דא אין דעם וואס ער אין אן אופן פון אדם הראשון איז דאס א עלי' וואס דאס איז פועל'ט אין אלע נשמות וואס זיינען עד סוף כל הדורות. וואס אף על פי וואס אברהם איז זיכער געווען פון די שלשה אבות, און יצחק איז זיכער געווען פון די שלשה אבות, געפינט מען אבער אז אברהם איז יצא ממנו ישמעאל, איז דאך דער דיוק אין דערויף יצא ממנו, אז דאס וואס האט זיך געטאן מיט אברהמ'ן איז אויף ישמעאל'ן האט עס ניט גע'פועל'ט, יצא ממנו. איז קען זיין עניינים און ס'איז געווען עניינים ביי אברהם אבינו וואס ביי צו ישמעאל'ן איז דאס ניט דערגיין כאטש אפילו דאס איז דאך געווען א ענין פון לו ישמעאל יחיה לפניך און דאס איז דאך געווען בנו של אברהם אבער ס'איז דא עניינים פון אברהם'ן וואס צו ישמעאל'ן דערגייט עס ניט יצא ממנו על דרך זה איז אויכעט ביי יצחק'ן. וואס פון אברהם'ן איז דאך ביצחק יקרא לך זרע, זאגט מען דאך גלייך ביצחק ולא כל יצחק, ווארום יצחק יצא ממנו עשיו, אז ס'דא ענינים וואס ביי יצחק'ן איז געווען האט זיך אפגעטון, און ס'איז ניט דערגאנגען און ניט גע'פועל'ט אויף עשיו'ן דערפאר וואס יצא ממנו.

אז אין דעם עולם וואו ראובן איז געווען איז דאס געווען א ענין וואס דארט האט דאס גע'פועל'ט א חסרון, דערפאר ווערט ער אנגערופן בלבול משכבי אביו, כאטש אפילו דא למטה איז דאס געווען א ענין פון כיבוד אם ווי מדרשי חז"ל דערציילן דאס. איז פון דעסטוועגן איז בכור יעקב ראובן ניט נאר צו ראובן'ען איז דערגאנגען כל עניני יעקב, נאר אדרבה ס'איז נאך געווען אין אן אופן פון בכור יעקב. וואס אט דאס איז דער חילוק, א כללית'דיגער חילוק פון הנהגת נשיא און סתם א גדול מישראל, ס'קען זיין א גדול בישראל און גדול לאמיתתו של דבר,

איז דאך כל הנשמות כלולות בו און אלע עניינים אין וועלכע ער איז עולה פועל'ט דאס דערנאך אין די נשמות הכלולות בו אט אזוי איז ביי ניצוצו של יעקב אבינו וואס דאס איז דער נשיא שבכל דור ודור איז אלע עניינים וואס ער פועל'ט קען ער ניט פארטראגן אז דאס זאל ניט פועל'ן אין כל הנשמות שכלולות בו. און ווען דאס א נשיא הדור איז כל נשמות הדור זיינען כלולות בו במילא פועל'ט דאס אין די אלע נשמות וואס אט דאס איז דער ביאור וואס איז דא פארוואס האט עפעס א ר א אפגעגעבן אזוי פיל צייט און אזוי פיל עניינים וביז אין אן אופן פון מסירת נפש וואס דאס איז דער פנימיות הפירוש בזה מסירת רצונו. אויף האבן צו טון מיט אידן וואס איז געווען היפך רצונו, און האבן צו טון זיי ניט אנהייבנדיג גלייך ווי אין א עליה ברוחניות אן עזר בגשמיות, ווארום אין דערויף באשטייט דער ענין הנשיאות, וואס אין דין איז דאך דאס דער ענין פון נשיא דער זעלבער ענין פון א מלך, איז א מלך איז דאך שמו מתפשט על כל המדינה איז כל הענינים שבמדינה אט דאס געהערט צום מלך וואס אף על פי וואס מען זאגט דאך אז ס'מער ניט ווי שמו מתפשט ווארום די חכמה פונעם מלך פארשטייען זיי ניט און די מידות פון דעם מלך והרגש שבלב פארשטייען זיי ניט אפילו צו די מעשה המלך האבן זיי אויך קיין שייכות ניט מצד דערויף וואס ס'פעלט דער בירור וזיכוך אויף באגרייפן און זעהן די מעשה המלך. אבער דער שם וואס דאס איז מער ניט וואס ער ווערט אנגערופן אז דאס איז א בירגער פון דעם ארט וואס דער איז מלך איז דאס איז יקרא עליו ניט נאר אויפן מדבר אפילו אויפן חי און אפילו אויפן צומח און אפילו אויפן דומם. וואס דערפון איז זיך העכער דער דין אין דא אין דעם היפך, אז בשעת מען זאגט אז זכור אל תשכח את אשר עשה לך עמלק, איז דאך דער דין דעמאלט אז ניט נאר א מדבר פון עמלק'ן דארף ניט זיין, נאר ס'דארף זיין מחה תמחה זכר עמלק, דאס איז מער ניט ווי זכר עמלק. אפילו אויף א ענין וואס דאס איז ניט מדבר און אין א גאר אין א נידריגע מדריגה, וויבאלד אז שם עמלק יקרא עליו איז פונקט ווי אויף עמלק איז דא דער מחה תמחה, אזוי איז דא אויף די אלע ענינים וואס שמו יקרא עליהם. ועל דרך זה איז מרובה מדה טובה בשעת ס'רעדט זיך אין צד הקדושה וואס קליפה איז דאך מער ניט כקוף בפני אדם, איז אין צד הקדושה על אחת כמה וכמה אז דאס איז ניט נאר אויף די אידן וואס זיי זיינען אין אן אופן פון מדבר, ניט נאר אויף די וואס זיי זיינען לכל הפחות אין אן אופן פון חי, ניט נאר אויף די וואס זיי זיינען אין אן אופן פון צומח, אפילו אויף די וואס זיינען מער ניט אין אן אופן פון דומם. וויבאלד אבער אז דאס איז אין דעם דור, איז דאך דעמאלט שמו של המלך והנשיא יקרא עליו. וואס ווי גערעדט פריער כי נשיא אשר נשיא יחטא, זאגט דאך אויף דערויף די גמרא אז דאס איז דער דין פון א מלך וואס ער ווערט אנגערופן בלשון התורה בשם נשיא איז פועל'ט דאס אין די אלע עניינים שבדור און אין דערויף באשטייט די שלימות הנשיא. וואס אין דערויף דערפון פארשטייט מען אויכעט די גודל האחריות וואס האבן אט אט די אלע וואס זיי זענען וואס זיי האבן זוכה געווען און זיי געפינען זיך בדורו, ווארום דאס איז ניט א ענין פרטי של דבר פרטי אדער פון א איש פרטי וואס געפינט זיך בדורו, דאס איז נוגע צו דעם שם המלך וואס יקרא עליו, צי ער וויל יא צי ער וויל ניט, אבער די השגחה עליונה האט זיך אים געמאכט אז ער איז געבארן געווארן און געפינט זיך אין דעם דור. ועוד אז דאס איז גיט די ביידע זאכן, כאמור לעיל אז דאס איז דער ביאור פארוואס מ'האט צו דווקא דער נשיא האט זיך אפגעגעבן ביז למטה מטה יותר, ווארום אז דאס איז געווען דער דור דעקבתא דמשיחא ס'דארף באלד קומען מלכא משיחא דארף מען אלץ אויפנעמען און וויבאלד אז דאס איז בדורו איז כל הענינים שבדורו האבן צו אים א שייכות, און דאס גיט אויכעט א כח וחיות אויף אנהאלטן זיך בדרכיו ואורחותיו אשר הורנו, און דאס זאל זיין ווי דער אלטער רבי שרייבט אין אגרת הקודש אין אן אופן פון נצח סלה ועד, אז ער טוט דאס אין אזא מין אופן אז מען זעט גלייך אז דאס איז ביי אים אן אייביגע זאך און א נצחיות'דיגע זאך, בלשון חזל שאין לו הפסק, וואס דורך דערויף וועט מען אויכעט ממשיך זיין ווי דער רבי דער נשיא שרייבט אין בריוו בנוגע צו זיין פאטער אז פועל אדם ישולם לו, אז דורך דערויף וואס מען האלט זיך אן אין די תורתו והנהגותיו וכל ההוראות וואס הורנו באורחותיו איז דאס ישולם לו אויף התעוררות רחמים רבים פון נשיא הדור וכבוד קדושת מו"ח אדמו"ר אויף ממשיך זיין די ברכה לכל אחד ואחת. וכל בני ביתם בהמצטרך להם מנפש ועד בשר לחיים לך.